ברוכים הבאים בשם השם, חברים, קרובים, אלע מיינע גוטע פריינט, שמוליקעסט איז געווארן עפעס זייער קלאוס צו מיין הארץ, איך האב עס זייער ליב, לכבוד אייך האבן מיר געמאכט א ספעשל באונוס עפיסאוד לכבוד סוכות וועגן אתרוגים, איז דא א איד ער הייסט ר' חיים יצחק שווארץ, איך קען אים פערסענלי פון קרית יואל, זיין טאטע איז ר' ישראל שווארץ, וואוינט לעבן מיר, האבן מיר געדאווענט אין איין בית מדרש, מיין טאטע האט זיך געקענט מיט אים, אונז קען מען זיך שוין יארן לאנג. האב איך אים אנגערופן איך האב אים געפרעגט ר' חיים יצחק דו ביסט דער גרעסטער אתרוג סוחר וואס פארקויפט אתרוגים פאר סוחרים, ער פארקויפט נישט ריטעיל ער פארקויפט האלסעיל, ער האט פעלדער און וועלדער אין מאראקא און איטעלי עטס וועטס הערן אין די פאדקעסט ווי שיין א שיינע שמועס וואס איך האב מיט אים געהאט ער האט מיר אוועקגעגעבן ער איז זייער ביזי יעצט פאר סוכות עטס קענטס ענק פארשטעלן יעצט איז זיין סיזען. ער האט מיר אוועקגעגעבן אביסל צייט, איך האף עטס וועטס קענען עפעס לערנען, און עטס וועטס הנאה האבן פון ר' חיים יצחק שווארץ בנוגע אתרוגים. שמילי, דאס איז מיין פאדקעסט. סאו די ערשטע קשיא וואס איך האב פאר דיר איז פארוואס אתרוגים קאסטן אזוי טייער? דו גייסט אריין אינמיטן יאר קויפן בארן און עפלעך קאסט עס טו ניינטי ניין א פאונד, און ס'קומט פאר יום טוב אתרוגים קאסט א אתרוג קען דאס סעט יו בעק א האנדרעט פיפטי דאלערס ווייל דו קוקסט עס פון א פערספעקטיוו פון א פרוכט.
בין איך גערעכט? ביסטו גערעכט. טאמער דו קוקסט עס פון א פערספעקטיוו פון א אויסנאם אייטעם, פון א יוניק זאך.
עקסקלוסיוו אייטעם.
א עקסקלוסיוו זאך, דארפסטו אריינגיין אין די פראדאקשען פון די זאך. סאו לאמיר נעמען עני פרוכט פון וואס דו ווילסט רעדן און לאמיר פראבירן צוצוגלייכן ווען מ'וואלט געטון מיט די פרוכט דאס וואס מ'טוט מיט אתרוגים. לאמיר אנכאפן עפל. עפל. זיין עפל. איז דא א עפל סוחר וואס גייט ארום אויף די ביימער פון עפל און ער באטראכט יעדע עפל ווען ס'האלט אינמיטן וואקסן און ער קוקט צו ס'איז דא א בלעטל וואס שטערט די עפל אדער וואס מאכט וואס קראצט אריין אין די עפל, אדער אן אנדערע עפל וואס שטייט אין וועג אדער א צווייגל וואס שטייט אין וועג, און טאמער יא האט ער אויף זיין הויזן אנגעבינדן א גאנצע פעקל מיט שטריק, ער בינדט צו די צווייגעלע העכער די עפל, ער בינדט עס צו אויף א אנדערע זאך אז ס'זאל ליגן ערגעץ ווי אין די לופט, ס'איז נישט דא אזא זאך. עפל איז א פראדאקשען, דער סוחר, דער גראוער, דער פארמער מאכט זיכער אז די בוים האט גענוג נוטריענס, ער וואקסט אויף גוטע ערד, ער איז גענוג אויסגעשפרייט אז ער זאל האבן גענוג כח און זיינע ווארצלעך זאלן זיך קענען אויסשפרייטן, ער האט די בעיסיקס, נאכדעם איז ער מתפלל אויף א גוטע וועטער און די עפל קומט אראפ.
מען שאקלט דעם בוים, מען נעמט אראפ אלע עפל און מען פארקויפט אלע עפל. מען נעמט אראפ אלע עפל. אביסל איז אנדערש עפל היינט ווי אמאל, וואו עס גייט יא אריין כוחות. לאמיר זאגן ווען איך בין געווען א קינד פלעגט ליגן פאר יעדע גראסערי, איך ווייס נישט צו עס איז נאך דא היינט אזא זאך, קען זיין אז יא, פאר יעדע גראסערי איז געליגן א גרויסע קרעדל האט עס געהייסן, אזוי ווי א פעלעט מיט ווענט, און עס איז געווען פול מיט עפלעך פון אלע סייזעס. פלעין מ'האט אראפגענומען פון בוים עפלעך אנגעפילט א קרעדל, דו ווילסט מאכן קאמפאוט? זאלסטו נעמען די גרויסע עפל. מ'האט איר מסביר געווען, דו ווילסט האבן צו עסן? זאלסטו נעמען די מיטעלע עפל. יעדע זאך האט געהאט וואס דו קענסט טון, און די קליינע עפל זענען געווען די ביליגסטע עפל. די עפל וואס זענען געווען אביסל קרום אדער אביסל שמוציג האט געקאסט אביסל ביליגער, און אלגעמיין איז אלעס געווען אינאיינעם, היינט איז מעס פראדאקשען, סאו די אלע עפלעך גייען אדורך לעכער, ס'הייבט זיך אן מיט קליינע לעכער, גרעסערע לעכער, נאך גרעסערע לעכער, און די עפלעך פארן, א קאנוועיער בעלט. א קאנוועיער בעלט, און אלע עפלעך פאלן אריין אין זייער לאך, און פאר דעם קענסטו היינט זען א באקס עפלעך וואס קומט אין אזא פעיפער טרעי וואס האט א פארעם פון א עפל און אלע עפלעך זענען די זעלבע סייז ווייל ס'פארט אדורך א קאנוועיער בעלט און יעדע עפל וואס איז א סערטען סייז פאלט אדורך די לאך טאמער איז ער גרעסער פון דעם מוז ער ווייטער פארן און ער גייט דארט אריינפאלן און אזוי קען מען האבן אבער אלעס וואקסט אויפן זעלבן בוים יעצט ווען נעמסטו אתרוגים איז גאר אנדערש די בוים הייבט אן ארויסצוגעבן אתרוגים יעדע אתרוג וואס וואקסט ארויס ווערט גענומען אין די הענט, ס'איז נישט דא א אתרוג וואס ווערט נישט אנגערירט, סאו יעצט די די בוים געט ארויס אסאך אתרוגים.
וויפיל אתרוגים וואקסט אויף א בוים?
די בוים קען אנהייבן אנפאנג סיזען אויב ער איז ער א בוים וואס וואקסט אויף גענוג ברייט, ס'טייטש ס'איז דא פעלדער וואס די ביימער זענען צו שמאל צו נאנט איינס צום אנדערן, און ס'איז דא פעלדער וואס די ביימער וואקסן אויף גרעסערע גראונד. לויט ווי אויסגעשפרייט ס'איז קען עס גיין עניוועיר צווישן הונדערט און צוויי הונדערט אתרוגים אויף א בוים. וועסטו פרעגן עני גראוער וויפיל אתרוגים נעמסטו אראפ פון א בוים, סתם מסיח לפי תומו, יעדער איינער וועט אנהייבן דרייען מיטן קאפ ווייל ס'האט צו טון מיט די סיזען און ס'האט צו טון מיטן קאסטומער וואס ער נעמט און וואס ער נעמט נישט, אבער יעדער איינער וועט דיר ענטפערן איך מיין אז פינף און צוואנציג קען מען אראפנעמען. אבער ס'הייבט אן צו וואקסן וואקסט צווישן הונדערט און צוויי הונדערט אה טאקע? יא אבער דאס איז נישט גוט און יענץ איז נישט גוט סאו פון אנפאנג ווען ס'הייבט אן צו וואקסן הייבט מען אן אראפצונעמען נישט גוט וויפיל מ'קען סאו ווען די אתרוג איז אזוי קליין און מ'זעהט לאמיר זאגן אז ס'וואקסט דריי אתרוגים צוזאמען דאס מיינט ס'גייט זיין קאנעקטעט איינס צום אנדערן און ס'גייט נישט אויסקוקן גוט. דו האסט פריער געפרעגט אז דא אונטן איז אביסל שיף, סאו ווען ס'וואקסט דריי אסרוגים איינס לעבן ס'אנדערע גייט איין זייט זיין דאס. ס'איז נישט נאר די פראבלעם אז ס'איז שיף נאר ס'ווערט אויך געטאטשט באקומט עס דארטן א פלעק. קאלער, א דיפרענט קאלער. א דיפרענט קאלער, ס'באקומט אמאל א פלעק. איז די ערשטע זאך וואס מ'טוט, מ'קוקט צי איינס איז אביסעלע קרום און מ'נעמט עס אראפ. די קרומע וואן. ס'בלייבט איבער נאך צוויי, קוקט מען וועלכע פון דעם האט שוין א פלעק. ס'האט א פלעק, א פלעק גייט נישט אוועק. אויב מען נעמט עס אראפ די איבעריגע וויל מען נישט ס'זאל ווערן געדעמעדזשט גייט מען און מען בינדט עס צו אזוי אז ס'זאל זיין פריי ארום און ארום.
פאר זון, פאר לופט, פאר עניטינג. פאר א ווערייטי אוו ריזענס, ס'איז דא דערנער אויף די ביימער, אויף די אתרוגים ביימער, ס'איז דא בלעטלעך, ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס שטייט אין וועג וואס מען וויל נישט אז ס'זאל צוקומען ס'זאל דעמעדזשען די אסרוג. פיין, די אסרוג איז יעצט געווען לאמיר זאגן ווייניגער ווי א אינטש, לאמיר זאגן פונקט א אינטש, די אסרוג, די בעסטע וואלט געווען ווען די אסרוג קען יעצט ענדיגן וואקסן און מען דארף עס נישט נאכאמאל אדורך גיין, ווייל ער איז שוין אליין, ער איז אפגעטיילט פון אלעמען, דא ווערט א גרויסע פראבלעם, די דיינעמיק פון די בוים האלט זיך אין איין טשענדזשן, די אסרוג ווען ער איז געווען אזוי קליין האט ער געוואויגן א האלבע אונס, ער איז געווארן אזוי גרויס ווי א איי, ער וועגט שוין איין און א האלב אונס, נאנט צו צוויי אונסעס, ער איז געווארן אזוי גרויס ווי איין און א האלבע איי, באלד צוויי אייער, ער וועגט שוין פֿיר אָנצעס. סאו דער אסרוג וואקסט אויף א צווייגל. אויף די צווייגל איז דא דא איין אסרוג, דא איין אסרוג, דא איין אסרוג. וואס געשענט מיט די דינע צווייג ווען ער באקומט א וועיט? ער האט געהאט א וועיט פון א האלבע פונט און יעצט האט ער א געוויכט פון צוויי פונט. ער הייבט אן אראפצופארן. ער הייבט אן אראפצופארן, ער ליינט זיך אן אויף א אנדערע צווייג, די צווייג הייבט אן אראפצופארן. אלעס וואס איז געווען פריי איז געווארן אויס פריי. סאו יעדע וואך גייט מען ארום און מען בינדט נאכאמאל די ביימער. ווען מען גייט אריין אין א פעלד וואס מען האט קעיר גענומען, זעט מען א גאנצן צייט די ביימער וואס איז צוגעבינדן, און מען זעט א גאנצע צייט פרישע, מען זעט דער שטריק איז געווארן לויז, דער שטריק האט מען געמוזט אהערציען, דאס האט מען געדארפט איבערשניידן און אהערשלעפן נאכן זומער, נאכן וואס מען נעמט אראפ די לעצטע אסרוגים, ווען מען לייגט פאר מען פאקט איין די ביימער פארן ווינטער, גייט מען און מען שניידט אראפ צוריק אלע אלע שטריק, אז די בוים זאל זיך קענען פריש צוריק עפענען פארן נעקסטן סיזען, און ס'איז דא א גאנצע רייע מיט זאכן וואס מען דארף צו טון, אבער לאמיר זיך האלטן א מינוט צו די קאוסט.
וואו איך דעיוו שוין די גאנצע קאוסט ווייל ווייל א מענטש דארף אין די לייף טיים פון דעם אסרוג לאמיר זאגן א אסרוג וואס איז יא געווארן אפגעשניטן מינימום צען מאל איז געקומען א מענטש און האט געשפילט ארום דעם אסרוג צי ער האט אנגעבינדן זיין צווייגל צי ער האט צוגעבינדן די נעקסטע זיי דרייען זיך אלע ארום מיט צוויי שארפע מעסערס

איז דא גרעידס, די נידעריגע גרעידס, ס'דא א חלק וואס גייט אינגאנצן גיין אין גארבעדזש, דא א חלק וואס גייט ווערן גענוצט אויף פאסט פאר חינוך, ביליגע אתרוגים, דאס אלעס ווערט פארקויפט בעלאו קאסט, ס'איז סתם צו רעקאווערן אביסל פון די עקספענסעס, איז דא גרעידס, ס'איז דא איין גרעיד וואס ווערט אנגערופן טשעק, ס'איז א אינטערנעל קאוד, וואס דאס מיינט אז ס'איז א אתרוג וואס א איד וואס, א היימישער איד לאמיר זאגן, צו א איד וואס איז מהדר, וויל קומען אין בית מדרש און וויל דאווענען מיט א שיינעם אתרוג, ער וויל נעמען פון די גרעיד און ארויף, ער האלט נישט פון נעמען א אתרוג וואס איז מיסער פון דעם, לאוער פון טשעק, לאוער פון טשעק, וואס ווערט אנגערופן ביי אונז טשעק, טשעק למשל היי יאר יעדעס יאר איז אביסל אנדערש, נישט מיט קיין גרויסע נאמבערס, טשעק איז היי יאר געווען פֿערצן פראצענט פון די פראדאקשן. ס'טייטש פון פופציג אתרוגים, לאמיר נעמען די פופציג און צולייגן נאך א פופציגער, דאס טייטש פון איז לאמיר זאגן לאמיר זאגן הונדערט אנגעקומען אין די רום, פון דעם איז דא פערצן וואס איז אריין אין טשעק, די זעקס און אכציג איז אלעס אדער אין גארביטש אדער לאו גרעיד, די לאו גרעיד ווערט געטיילט אין אפאר גרעידס, אבער פערצן גייט אנקומען צו מענטש וואס גייט אדער וועלן דעם אתרוג אדער גייט ער זאגן נע ס'איז נישט פאר מיר, איך רעד פון די פֿערצן פראצענט. Wow. ס'טייטש ווען א יונגערמאן קומט אריין אין סטאר און ער הייבט אויף א אתרוג און ער זאגט לאמיך זעהן נאך עפעס, דער סוחר וואס פארקויפט דעם אתרוג האט די ווייניגסטע פעין, איך למשל אלץ גראוער איך קען נישט פארקויפן קיין אתרוגים. איך קען נישט נפשיות'דיג, איך קען עס נישט טון, ווייל איך ווייס וואס ס'ליגט אין דעם אתרוג ביז ער איז אנגעקומען אויפן טיש.
און ווען ער זאגט אז ס'איז נישט פאר מיך פילסטו ווי א שטעך אין הארץ? ווען ער זאגט מיר ס'איז נישט פאר מיך בין איך נאך איז נאכנישט עק וועלט, ווייל א מענטש קען זאגן ס'איז נישט פאר מיך ווייל זיין רבי האט געוואלט האבן זיין רבי אדער זיין טאטע נוצט א געלערע אתרוג? זיין רבי אדער זיין טאטע נוצט א גארטל פון אן אתרוג? זיין רבי אדער זיין טאטע איז מקפיד אויף א שקיעה? ער איז מקפיד אויף גרעסער? ער איז מקפיד אויף א פיטום? ס'איז דא היינט זייער אסאך אתרוגים אן א פיטומס. ס'איז נאך דא די וועג ארויס פארוואס ער געט מיר די שטעל. אבער ווען דער מענטש זאגט מיר און מענטשן זענען מיינען נישט גארנישט, כ'זאג נישט אז מ'מיינט צו טשעפענען, אבער אויב א מענטש געט מיר, ער זאגט, קום אהער חברה, טו מיר א טובה, לאז מיך אפ מיט דער גארביטש, ברענג מיר עפעס א נארמאלע, ווייז מיר עפעס א שיינע פון די בעק. יעצט, ס'איז נישט, ס'איז נישט אז איך בין געווארן באליידיגט, איך האב אפילו נישט וואו אנצוהייבן אים, איך האב נישט, איך שטיי יעצט און איך רעד מיט דיר א שעה צייט, איך האב נישט די שעה אים מסביר צו זיין, אז דאס איז שוין פון די שענסטע. פון בראשית ברא ביז יציאת מצרים וואס מ'איז אדורך, איך מוז גיין צום נעקסטן, איך מוז אים ענדיגן באדינען, אקעי, איך געב אים א צווייטע, א דריטע, אפשר וועט אים עפעס געפעלן, און אז נישט קען איך אויך גארנישט טון. נאכדעם הייבט זיך אן מיט דעם ווייל דער מענטש קען נישט דעם אתרוג, קען איינער נעמען א טוטפיק, אדער סתם זיין נעגל, און אנהייבן קראצן, ער וויל אויסמענטשלען דעם אתרוג, דער אתרוג האט א בלאט פלעק, דער בלאט פלעק איז פארהיילט, ער פארשטייט נישט וויאזוי דער אתרוג, נישט ווייל ער איז נישט קיין קלוגער מענטש, ער איז נישט קיין פארמער, ער ווייסט נישט וויאזוי א אתרוג וואקסט, סאו נעמט ער זיינע נעגל, דא אונטן איז דא א בלאט פלעק, ער וועט זיך, אין א גוטן פאל וועט ער זיך אויסטון די ברילן, ער וועט זיכער מאכן אז די נעגל איז קלין, און ער גייט מיר עס אפקראצן. דארט ווי דער אתרוג האט באקומען א קראץ, פֿיר און צוואַנציק שעה שפעטער איז דא א ברוינע פלעק. אויב רעספעקסטו זייער שטארק דעם אתרוג קענסטו עס לייגן אין שמות, טאמער ביסטו א גראוער קענסטו עס לייגן אין גארביטש, דער אתרוג איז מער גארנישט ווערט. אונז האמיר דאס א גאנצן צייט מיט מענטשן, און מען בעט מענטשן, אונז האמיר סיינס ביי אונז אין סטאר, ביטע אנכאפן מיט א פעיפער, ביטע נישט ארויס טראגן אויף די זון, און ס'איז אלץ דא די מענטשן וואס קוקן דאס אן ווי א פרענדלי. סאדזשעסטשאן, כאפ עס אן מיט א פעיפער. אויב דו קענסט בייס נישט אריין אין די. יא, וויפיל מאל איך זאג פאר מענטשן, יעצט יעצט אסאך מאל קומט עס מיר ארויס ממש מיט פרעשור, איך זאג פאר א מענטש וואס האלט אביסל מער א מענטשליכערע אתרוג, א טייערע אתרוג און ער איז מסופק צו ער וויל עס, איך זאג אים, ר' איד, איר קענטס נישט האלטן אויף די זון, איר דעמעדזשט מיר די אתרוג, און ער ווארט איך זאל אוועק וואקן אזוי ווי א מגיד שיעור אין ישיבה. רייט. ער ווארט איך זאל אוועק וואקן. לייג אוועק לייג אוועק. שוין, און איך קום צוריק נאך זיק זעקס מינוטן, נישט ביז אים, איך קום צוריק אביסל איך זאל קענען זען, ער שטייט דארט ווייטער מיט זיין אתרוג. אמאל אמאל קומט עס צו א פוינט וואס. נאך זיין אונטערוועגנס צען חדשים און געבויט און געטוהן פארמינג און אהערגעברענגט די אתרוגים, ס'קומט צו א געוויסע פוינט ווי מיין אנגעצויגנקייט איז שוין ביי די לימיט ווייל דא דארף איך שוין אביסל צוריק זעהן די גאנצע אינוועסטמענט וואס מ'האט געמאכט, קען איך זאגן פאר אזא מענטש אביסל שארף זייטס נישט ברוגז אז איר קענט נישט פאלגן קענט איר דא נישט קויפן קיין אתרוג, איך פארשטיי נישט פארוואס איר פארוואס קענט איר נישט רעספעקטן וואס איך בעט אייך. אדער וועט ער מיך דעמאלטס שוין יא פארשטיין און נאכגעבן ווייל ער דארף מיר, אדער גיי איך אריינגיין אין זיין בוק אלס א שווערער מענטש.
רייט. כ'קען דעם שווארץ, מ'קען מיט אים נישט רעדן. יא, ער איז זייער שטרענג אין ווען. אבער וואס טו איך? איך פארקויף נישט קיין, איך קען נישט שטיין, איך קען נישט פארקויפן קיין אתרוג. און ווען דו פארקויפסט האולסעיל פאר א אתרוג סוחר, אים פארקויפסטו אויך די טשעקס מיט די אלעס, און פארקויפסט אים א גאנצע באקס פאר כך וכך געלט, פאר דעם האסטו נישט געזאגט עפעס. אונז האמיר זייער סטריקט פאליסיס אויב מ'פארקויפט. דער סוחר מוז איבער קוקן די גאנצע באקס. און איך האב א דאגה אז דער סוחר זאל פארשטיין וואס ער קויפט און ער זאל וויסן וויאזוי ווייטער צו פארקויפן. ס'נישט סתם א דאגה, איך זיץ מיט יעדן סוחר, איך הער אים אויס, און איך בין אים מסביר וויפיל איך קען, ס'מאכט זיך אסאך מאל א יונגע סוחר א נייע סוחר איז אינגאנצן עקסייטעט ער קומט אריין ער זאגט מיר גיב מיר א באקס טייערע אתרוגים איך צאל דיר טאפ דאלער איך וויל פארקויפן איך וויל און איך זאג פאר יעדעם נעקסטע יאר ס'וועט זיין נאך א סיזען קויף אביסל קויף ווייניג פאר וועם גייסט עס פארקויפן ווער איז דיין אודיענס ווער גייען זיין דיינע קאסטומערס פאס אויף וואס דו טוסט דו גייסט אינוועסטן דו גייסט עס מוזן באצאלן און דו ווילסט נישט דערלייגן. דו נעמסט נישט קיין געלט פון פאראויס פון אים?
קיינער צאלט נישט פון פאראויס. סאו פאר דעם האסטו א אישו, אויב יענער באצאלט דיך פון פאראויס וואס גייט דיך אן ווער זיין קלייענטעל איז, דו געבסט מיר די געלט דא האסטו, נעם עס.
אפילו ווען א מענטש צאלט מיר פון פאראויס, טאמער גייט ער דערלייגן געלט האב איך א פראבלעם. כ'האב אפשר נישט א ליגעל פראבלעם, כ'האב אפשר נישט א הלכה'דיגע פראבלעם, אבער כ'האב א מענטשליכע פראבלעם.
וויטש איז וואט? כ'האב, א איד האט מיר געגעבן פרנסה, אדער א מענטש האט מיר געגעבן צו לייזן, און ער האט געמיינט אז ער גייט אויך מאכן פרנסה און ער האט דערלייגט די געלט, איך האב א פראבלעם מיט דעם, און אויב ווילסטו קוקן אויף די פיוטשער, קומט ער נישט צוריק, סאו אויב שטיי איך און איך פלאג מיך און דאס איז מיין דעסטיני, איך טו דאס א גאנץ לעבן און איך בוי אן אתרוגים און איך ברענג אתרוגים פאר מענטשן, וויל איך אז דער מענטש וואס האט געקויפט פון מיר די אתרוג זאל האבן א גוטע סיזען, ס'איז מיין אינטערעס אז ווען ער קומט צוריק נעקסטעס ער זאל צוריק קומען נעקסטע מאל ווען ער קומט צוריק זאל ער זיך ווייטער פארלאזען אויף מיר און ער זאל נעמען מיין ווארט און נעמען פון דעם יא און פון דעם נישט, פון דעם אביסל מער און פון דעם אביסל ווייניגער, איך טוה דאס א גאנצע צייט מיט מענטשן אבער דאס איז מיין דאגה.
פארוואס זאל נישט שטערן פאר דו זאגסט אז דו קענסט נישט פארקויפן ווייל דו ווערסט אנגעדרייט ווען איינער שטייט איבער אין זון און דאס ווען ס'איז ווען א סוחר וואס קויפט פון דיר די אתרוג ער האט נישט די פראבלעם אז מ'טראגט ארויס זיינע אתרוגים אויף די זון און מ'פאוקט עס מיט טוטפיקס פארוואס גייט אים עס ווייניגער אן?
דער סוחר וואס קויפט פון מיר קען זיך מאכן א ביזנעס דיסיזשען דאס טייטש ער קען מאכן א דיסיזשען איך קויף א באקס פֿופֿציק אתרוגים האלסעיל איך גיי פארקויפן פון די באקס נאר פֿערציק ווייל צען גייען ווערן געדעמידזשט ער איז נישט קאנעקטעד צום אתרוג

און איך ווען איך זעה אז א מענטש גייט און מאכט מיר שאדן מיט די הענט נאך איינס נאך איינס נאך איינס, זאג איך וואס טוסטו? איך ס'איז דאך נישט דא גענוג פון דעם, כלל ישראל דארף עס, ס'איז דא א מענטש וואס וויל נוצן דעם אתרוג, ס'איז נישט אז איך קען עס, ס'איז נישט ריפלעיסעבל, ס'איז נישט פלעסטיק, אדער האב איך עס אדער פאלט עס אוועק. סאו מ'באגלייט עס א גאנצן צייט. די עפיסאד איז געספאנסערד דורך קראון סטערלינג סילווער, אונז זעמיר אלע אידישע קינדער, אונז האמיר ליב שיינע זאכן פארן אייבערשטן, זה א-לי ואנוהו, די טיש זאל זיין אויסגעשטאטעט מיט די שענסטע שענסטע כלים, א מנורה זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, א אתרוג פושקע, א בעכער, די מאכסט קידוש, קראון סטערלינג סילווער וועט דיר פארקויפן די שענסטע זילבער, און מאר אימפארטענטלי דו וועסט פילן אז יו גאט יור מאני'ס ווארט. גיי אריין צו קראון סטערלינג סילווער אין קרית יואל סעווען ווען ביורן אדער רוף אריין אין אפיס אדער אויף וואטסעפפ עיט פאר פייוו סעווען עיט טרי או סיקס סעווען פייוו וועל דיר אויס א שטיקל זילבער וואס דו האסט ליב און דו האלסט אז ס'איז פאסיג פאר דיר און זיי וועלן דיר'ס דעליווערן פאר דיר ביז דיין טיר וויטין טווענטי פאר אווערס גיי אריין צו קראון סטערלינג סילווער מ'עט אייך געבן די בעסטע און שענסטע סערוויס.
זייער פיין צו זיין דערפרעמדט צו אקערן, צו בויען, צו זיין א פארמער, ס'איז א שיינע זון, א שיינע וועטער, אויב ס'איז נישט צו הייס ס'איז עקסייטינג די ערשטע פאר מאל וואס מען טוט עס, אבער ווען ס'קומט צו צו דעם אמת, ווען ס'קומט צו ריאליטי, הייבן אן מענטשן צו זען, אוי, איך האב געמיינט אז ס'גייט מיר ארויסקומען אזוי סאך און אזוי סאך, צום סוף איז עס מיר ארויסגעקומען, ס'קאסט מיר סאך מער. אונז זיצט מיר יעצט דא תשפ ג, מ'גרייט זיך מ'גרייט זיך צו די סיזען פון תשפ ד, קען איך זאגן אז אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה האב איך גערעדט מיט אפאר גראוערס וואס זענען נייע גראוערס אין מאראקא, און זיי וואס זיי האבן מיר געזאגט אדער זיי האבן אפגעפרעגט מיין סטעיטמענט צוויי דריי און פיר יאר צוריק, כ'האב היינט גערעדט צו איינעם וואס זאגט מיר ער האט איבערגעמאכט זיין חשבון ער האט א גאנצע צייט געוויסט אז א אתרוג צו וואקסן קאסט אים צווישן פֿיר און פֿינף דאלער, און ער האט היינט געמאכט זיין חשבון אז ס'קאסט אים צווישן פֿופֿצן און אַכצן דאלער. האב איך אים געזאגט, גוט, דו ביסט סורפרייזט, איך בין נישט סורפרייזט, ווייל איך האב די חשבון שוין געמאכט לאנג צוריק, און כ'האב אים געפרעגט, ביי די וועי, וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו די חשבון? וואס פון אַכט הונדערט צו פֿיר פֿינף? ווי ביסטו אנגעקומען אז ס'קאסט דיך נישט פֿיר פֿינף, ס'קאסט דיך פֿופֿצן אַכצן, ווי האסטו געמאכט די ריעלייזעישן? וואס איז געשען? זאגט ער, כ'האב מיך פשוט געכאפט אז צוויי דריטל ווארף איך אוועק, כ'האב נישט געכאפט אז קיינער גייט נישט וועלן איבערנעמען צוויי דריטל. איך פערזענליך זאג איך, כ'האב דיר דאך געזאגט אז רוב אתרוגים וואס וואקסן ווערן נישט גענוצט, סאו פארוואס האסטו געמיינט? יא, כ'האב געמיינט דו זאגסט אזוי, כ'האב אבער געזען אין ריאליטי אתרוגים וואקסן, האב איך פארשטאנען אז ס'איז סתם איבערגעטריבן. יעצט ווען ער טרייט ווייטער צו פארקויפן זיין פראדאקשן, דארף ער הייבן די פרייז. זעהט ער זיך ארום אז ער דארף הייבן די פרייז. כ'האב פאריגע וואך געהאט א סוחר, וואס איז אויך פון די נייע גראוערס, וואס האט מיר געזאגט אז מען האט אים געבעטן, ארץ ישראל איז געווארן זייער פאפולער די מאראקאער אתרוגים, ס'איז געווארן יעצט מער פאפולער אין ארץ ישראל ווי אין אמעריקע, מען האלט אין, ס'פלעגט נישט זיין אזוי, און וויבאלד מאראקא מיט ארץ ישראל זענען געווען א לאנד וואס זיי האבן נישט געהאט קיין גאווערמענט קאמיוניקעישאנס, ס'איז נישט געווען קיין אמבעסעדערס דא און דא, סאו איז אלעס געווען זייער שווער, למשל אונז פלעג מיר נישט טארן שרייבן אויף די אויף די סערטיפיקעט אוו ארידזשין אדער אויף די אגריקולטשער סערטיפיקעט פלעג מען אונז נישט טארן שרייבן אז די פראדאקט פארט אויף איזרעיל, טאמער האט מען געשריבן אז די פראדאקט פארט אויף איזרעיל האט מען עס נישט געלאזט ארויס פארן פון לאנד, סאו מען פלעגט נעמען די אתרוג מען פלעגט עס שיקן אויף פאריז אדער אויף בעלדזשום אדער אויף איטאליע, מאכן א סטאפ ערגעץ.
נאך די סטאפ איז געגאנגען די לאקעל אגריקולטשער דעפארטמענט און זיי האבן איבערגעקוקט די אתרוגים, און זיי האבן מיטגעשיקט א אנדערע בריוו, אז די אונז ווייסט מיר אז די אתרוגים איז געקומען פון איזרעיל, אונז האבן מיר עס איבערגעפאקט, און אונז האבן מיר פעסטגעשטעלט אז ס'האט נישט די און די און די דיזיז, ס'איז דא בערך א ליסט פון דרייסיג פערציג דיזיזעס, און ממילא געבט מען אונז א סערטיפיקעט, און מיט די סערטיפיקעט האט זי געקענט ווייטער פארן אויף ארץ ישראל, סאו אתרוג האט געקענט זיין אונטערוועגנס זייער אסאך צייט,

און מען קען שרייבן אויפן צעטל אז ס'פארט אויף איזרעיל.
עס פאלט די פרייז, דערפאר איזרעיליס. די קאסט פון טרענספארט האט געהאלטן פאר דריי יאר צוריק, יאר פאר קאראנע, האט עס געהאלטן ביי בערך אכט ניין דאלער אן אתרוג, האט זיך נאר געלוינט אהינצוטראגן א טייערע אתרוג, ס'איז אראפגעפאלן צו צוויי אהאלב דאלער, איז האט זיך געעפנט די איזרעילי מארקעט פאר די מאראקאער אתרוגים, און זייער אסאך אידן האבן געוואוינט אין מאראקא ביז ניינטין סיקסטי טו, אין סיקסטי סעווען איז געווען די גרעסטע עליה, און זייער אסאך אידן זיי האבן איבערגעלאזט, סא היינט איז דא אין מאראקא אינגאנצן אפאר טויזנט פעמיליס, און אפילו ווייניגער, ס'דא אפאר טויזנט אידן, ס'דא לאמיר זאגן א זיבן אכט הונדערט פעמיליס, איז איז אבער אין ארץ ישראל איז דא הונדערטער טויזנטער מאראקאנער אידן, און זיי ווילן אלע א מאראקאנע אתרוג, סאו די מאראקאנע אתרוג איז געווארן זייער פאפולער אין ארץ ישראל, און מ'האט אנגעהויבן צו נעמען דארט אהין זייער אסאך. בעק טו די קאנווערסעישאן אז די קאסט איז אסאך העכער ווי מ'האט געמיינט, איז די לאועסט גרעיד וואס מ'פארקויפט אין ארץ ישראל, אויף אתרוגים וואס וואקסט אין ארץ ישראל פארקויפט מען היינט האלסעיל פאר זעקס צי פאר זיבן דאלער, איז דער וואס וואקסט א אתרוג אין מאראקא קען עס נישט טראגן אויף ארץ ישראל ווייל ס'קאסט אים צוויי אהאלב דאלער צו נאנט צו דריי דאלער די טרענספארט, די באקסעלע קאסט היינט נאנט צו צוויי דאלער.
וואס אזא באקס מיט א קישן? אזא באקס מיט א קישן פלעגט קאסטן זיבעציג אכציג סענט, ס'האלט היינט ביי צוויי דאלער, ווייל פאר צוויי יאר צוריק פון קאראנע איז דאך אלעס געווארן די גאנצע וועלט איך טו וואס איך וויל נישט וואס דו ווילסט, און פרייזן זענען ארויף געגאנגען אן עקספלענעישאנס, איז ס'האלט היינט זייער הויעך די פרייז.
ס'איז נישט ממש אן עקספלענעישאנס, די וועליו פון די דאלער איז געפאלן, סאו אלעס איז יו נאו.
אלעס איז געפאלן און ארבעט איז געשטיגן, סאו ס'איז אביסל אן עקספלענעישאן, ווייל למשל די קאסט אוו טרענספארט א קאנטעינער פון טשיינע האט נישט געהאט קיין שום געהעריגע הסבר פארוואס ס'איז געשטיגן. איך פלעג ברענגן קאנטעינערס פון טשיינע מיט מיט די באקסעלעך. כ'פלעג ברענגן קאנטעינערס פון טשיינע ביז פאר ביז קאראנע האט עס מיר געקאסט צווישן פֿופֿצן הונדערט און אַכצן הונדערט דאלער. אין קאראנע האב איך געצאלט פאר די זעלבע קאנטעינער איין און צוואַנציק טויזנט דאלער. אין אנפאנג קאראנע איז עס נאר ארויף געגאנגען מיט אויף זעקס זיבן טויזנט דאלער און איך האב געפרעגט פארוואס איז ארויף די פרייז האט מען נאך געפונען פאר אביסל מענטשליך צו ענטפערן, האט מען מיר געענטפערט ווייל די קאנטעינערס פארן צוריק ליידיג. דעמאלטס האב איך געפרעגט צוריק, ווייל אויב מען רעדט פון לאגיק לאמיך עס פארשטיין, ווען איז א קאנטעינער צוריק געפארן אויף טשיינע פיל?
כ'האב נישט געוואוסט אז טשיינע קויפט טוילעט פעיפער אין אמעריקע, כ'האב נישט געוואוסט אז טשיינע קויפט בעזעמס אין אמעריקע, טוטבראשעס אין אמעריקע, מאוטוואש, אונטערהעמדער, שיך, איך האב נישט געוואוסט אז טשיינע קויפט פון אמעריקא, ווען איז א קאנטעינער צוריק געפארן פיל אויף טשיינע? און זיי האבן נישט געענטפערט. די ענפער איז קיינמאל נישט. נאר וואס דען? איך טו וואס איך וויל. דאס איז געווען די ענפער. ווייל גראד נאך קאראנע האט זיך טשיינע ארום געזען אז מ'האט אויפגעהערט צו קויפן, איך האב אויפגעהערט דאס צו קויפן אין טשיינע.
וואו ברענגסטו עס היינט?
כ'האב עס אנגעהויבן צו פראדוסן אין איטעלי, און שפעטער האב איך עס אנגעהויבן צו פראדוסן אין מאראקא.
סאו. סאו טשיינע האט זיך געטראפן אז מען קויפט מער נישט ביי זיי אסאך פראדאקטס. האב איך היי-יאר באקומען אן אפער פון די זעלבע קאמפאני, ער געט מיר פאר די זעלבע פרייז ווי פאר קאראנע און ער צאלט פאר די שיפמענט. די קעטש איז אז נישט ער צאלט פאר די שיפמענט איין און צוואַנציק טויזנט דאלער, די שיפמענט איז געפאלן, וואס פלעג קאסטן אַכצן הונדערט דאלער א קאנטעינער איז אראפ אויף דרײַצן הונדערט. אוה, נאך ערגער ווי פאר קאראנע. אבער זיי האבן נישט געמאכט קיין מיסטעיק, ווייל זיי האבן געמאכט אזוי סאך געלט פון די פון די קאנטעינערס אז ס'איז געווען א גוטע זייער א גוטע צוויי יאר זיי האבן נישט וואס חרטה צו האבן פאר זיי האט עס נישט געשאדט ס'האט געשאדט פאר די קליינע קאמפעניס וואס זענען געבליבן מיט די מיט זייער פראדאקשען זיי האבן נישט געקענט פארקויפן. סאו וואס טוסטו? דו טרעפסט זיך יעצט אין א פאזישען אז דו קענסט טרעפן ביליגער אין טשיינע דארפסטו עס אלעס צוריק ריקן אדער דו האסט יעצט נאכדעם וואס כ'האב וואס טשיינע האט מיר דאס געאפערט, כ'האב שוין געהאט באשטעלט די באקסעס אין מאראקא, האב איך געזאגט פאר טשיינע, איך נעם אן דיין אפער אבער אונז גיימיר עס קאמפליטן נאך סוכות פאר נעקסטעס יאר. איך נעם אן די אפער ווייל ס'איז מיר זייער גוט.
ס'איז נאכאלץ, ס'קומט אויס ביליגער ווי דו מאכסט יעצט אין איטעלי און אין מאראקא?
ס'איז נישט די ווארט ביליגער, די די די טשייניז זענען זייער זייער גוטע מעס פראדאקשען, זענען מסתם די בעסטע אין די וועלט.
ס'איז קאנוויניענס. און ווען דו ווען דו טרעפסט דיין קאמפעני וואס מאכט דיר עפעס עקזעקטלי וויאזוי דו ווילסט עס, איז עס א הונדערט פראצענטיגע זאך, ס'איז מענטשן, ס'איז יומען ביאינגס, אבער זיי ארבעטן אזוי ווי ראובאטס, זענען די בעסטע ארבעטערס אויף דער צו ברענגען א זאך, סאו ווען איך באשטעל א באקס און איך זאג איך וויל יעדע באקס, יעדע ספאנדזש זאל ליגן אזוי, יעדע דעקל זאל ליגן אזוי, איך וויל נישט טרעפן א קנייטש דא, גיי איך אזוי באקומען מיינע באקסעס, און איך האב אסאך ספעסיפיקעישאנס וואס איך וואס איך וואס איך בעט. דער קאסטומער זעהט עס נישט און ער ווייסט עס נישט צו אפרישיעטן ווייל ער ווייסט נישט ס'איז דא אזא מין זאך ווי באקומען צוקנייטשטע באקסעס. אבער אבער איך ווייס עס יא סאו פאר מיר מאכט עס א נפקא מינה. ווען ס'וועט אן ווען ס'וועט אנהייבן קומען צוקנייטשטע באקסעס וועלן מענטשן פרעגן וואס ברענגט ער מיר צוקנייטשטע? פארוואס ברענגט ער מיר צוקנייטשטע? און ס'איז צו און ס'מאכט זיך א גאנצן צייט. למשל דאס האב איך געמאכט אין מאראקא. און דא קענסטו זעהן די האלאגראם פון די התאחדות הרבנים, התאחדות הרבנים איז הייער ארויסגעקומען מיט א האלאגראם, זיי ווילן אז יעדע באקס זאל האבן זייער האלאגראם, ווייל מענטשן האבן געקויפט אתרוגים אן השגחה, און געפרינט באקסעס מיט די לאגא פון די התאחדות הרבנים, און מ'האט זיך געשטעלט און מ'פארקויפט, און ס'איז נישט געווען מעגליך נאכצוגיין וואס איז אמת און וואס איז נישט אמת, ס'איז דא זייער אסאך פראדאקשען, ס'איז דא זייער אסאך סוחרים, סאו התאחדות הרבנים האט ארויסגעגעבן היי יאר א האלאגראם, און אז דו זעסט, ס'האט א באר קאוד, און ס'האט א אנדערע נאמבער, יעדעס איינער גענאמבערט, ס'איז נישט דא צוויי די זעלבע. יעדע באקס יעדע באקס האט. דאס איז א נייע סיסטעם. עס איז אקאונטעד פאר לייק אויב ער הייבט זיך אן מיט א וואן מיינט אז דער איז צוריק געקומען פון מאראקא. איך גיי דיר באווייזן א אינטערעסאנטע זאך וואס איך פלעג נישט האבן מיט טשיינע און כ'האב עס הייער מיט די מאראקאער באקסעס. דו זעסט כ'האב געלייגט אלע סטיקערס דא ווי די באקס ווערט קאנעקטעד. זעסט דא?
יא יא איך זע עס דא. ס'דא קומט זיך עס צאם. יעצט די קלעב פון די קאנעקשאן איז נישט אזוי גוט ווי ווען כ'האב עס געהאט פון טשיינע. און אין טשיינע ווען איך האב געזאגט איין מאל איך וויל נישט זעהן א באקס וואס איז נישט הונדערט פראצענט דא קאנעקטעד, סתם ווייל איך האב ליב אז אלעס זאל זיין שיין, האט מען מיר געזאגט אקעי, און איך האב עס נישט באקומען.
אין מאראקא נישט? אין מאראקא נישט, מאראקא זאגט ס'איז גוט, ס'איז צוגעמאכט, וואס ווילסטו? בין נישט ברוגז אויף אים, אלעס איז גוט, דאס איז זייער וועג פון פראדוסן, אבער איך האב געהייסן אז ווען מען לייגט די האלאגראם, זאל מען עס לייגן דא אז ס'געט צו אביסל שטארקייט צו די באקס. פאר זיי פאר די קאסטומער כאפט עס אפשר נישט אויף אבער איך, כאפט עס זיכער נישט אויף. איך אלס א פראדוסער איך האב יא די ריספאנסעבילעטי אז ווען איינער האלט זיין באקס אין די האנט אין בית מדרש זאל זיך נישט געבן דא א עפן די באקס און אפשר וועט ארויספאלן די ספאנדזש און אפשר וועט ארויספאלן זיין אתרוג און וויפיל צייט האט ער פארברענגט ביז ער האט געקויפט זיין אתרוג און וויפיל האט ער געספענדט אויף זיין אתרוג סאו די צער איז צו גרויס מיך גייט עס אן און איך פארשטייט זיך וויל אויך נישט ער זאל זאגן שווארצן'ס באקסעס טויג נישט, סאו פאר די רעספאנסעבל האב איך דא געלייגט די סטיקער. סתם א אינטערעסאנטע זאך אין די ליין אוו פראדאקשען ווי יעדע זאך ווערט גענומען אין קאנסידערעישאן.
סאו דו ביסט די עלטסטע, דיין טאטע האט אנגעהויבן די ביזנעס נישט דו האסטו מיר געזאגט.
מיין טאטנ'ס זיידע האט אנגעהויבן די ביזנעס. אה, ווייל איך זעה דא סינס נײַנצן הונדערט דרײַסיק זיבן. יא, ר' וואלף לאנדא האט עס אנגעהויבן אין די דעברעצין פארן קריג. ס'דא א איד אין קרית יואל ער הייסט ר' חיים משה פערל ער איז די עלטסטע אייניקל לכאורה וואס לעבט פון ר' וואלף לאנדא און ער האט מיר דערציילט און ער האט עס דערציילט פאר אנדערע ווי ער איז געווען מיט מיין זיידן ער האט מיר אפילו דערציילט געוויסע אינטערעסאנטע מעשות ווערטלעך וואס מ'האט געוואוסט פון דעמאלטס לגבי אתרוגים סוחרים בכלל די גאנצע סטיגמע פון א אתרוג סוחר איז א שטיקל מיסטעיק, מען האט אונז א נאמען געגעבן סוחרים כאילו א אתרוג האט נישט קיין וועליו און מען פארקויפט אויף די נאז און אזוי ווייטער אבער דאס איז א שמועס פאר זיך, כ'ווייס נישט ווען אונז וועלן אריינגיין אין דעם אבער על כל פנים דארט האט עס מיין זיידע אנגעהויבן, מיין עלטער זיידע. ר' וואלף לאנדא, מיין טאטנס מאמע איז א לאנדא. הערשל לאנדא וואס האט געהאט די קאנטינענטל האל אין וויליאמסבורג. יענע פעמילי.
די פעמילי. און ס'איז דא אין קרית יואל איז דא איז פנחס לאנדא איז א זון פון הערשל לאנדא. די לאנדא'ס גראסערי.
שמואל אהרן. שמואל אהרן איז א פירסט קאזין מיט מיין טאטן. דאס איז די פעמילי. דאס איז די לאנדא'ס. און דיין טאטע האט עס איבערגענומען פון די איינציגסטע פון די משפחה וואס האט קאנטיניוד די רב לאנדא'ס סוחרישקייט?
מיין זיידע ווען ער איז געקומען אויף ניו יארק, ער איז געקומען אויף ניו יארק אין נײַנצן הונדערט פֿופֿציק,

און ס'איז געבליבן ביי די משפחה אז מ'דארף אראפפארן פערזענליך. אהא, דארט האט ער זיך אויסגעלערנט. דעמאלטס האט מיין טאטע, דעמאלטס האט מיין טאטע אנגעהויבן אראפצופארן, און כ'וועל עס מאכן אין איין ווארט, מיין זיידע האט איינגעקויפט אתרוגים, און מ'האט אים געזאגט אז ס'ליגט די און די סארט אתרוגים אין די באקס, ער איז אהיימגעקומען, מ'איז איבערגעגאנגען די גאנצע באקס, מיין באבע האט אים געהאלפן, און די גאנצע באקס איז געווען גארביטש. ממש גארביטש, מ'האט גארנישט געקענט טון דערמיט. און מיין זיידע האט פאר דעם געהאט געספענדט פֿיר הונדערט דאלער.
דעמאלטס.
יא, און פֿיר הונדערט דאלער איז געווען זייער אסאך געלט דעמאלטס, און מיין זיידע האט דעמאלטס געזאגט פאר מיין טאטן, ער האט געזוכט א קינד וואס איז גרייט צו טון, און מיין טאטע איז גרייט געווען צו טון. ער איז געווען דער עלטסטער? ער איז נישט דער עלטסטער, ער איז געווען גרייט, ער איז געווען דער פערדער, אבער ער איז גרייט געווען צו טון, און מיין זיידע האט אים געזאגט ער וויל מען זאל אראפפארן, און מיין טאטע האט אנגעהויבן צו פארן, און דא קומט אריין א עקסטערע לאנגע מעשה וואס איז געווארן די השגחה פון די התאחדות הרבנים און אזוי ווייטער, ס'העט אויך מוזן גיין א עקסטערע שמועס, און יעדע זאך איז אויסגעברייטערט. ניין, זיי זענען אראפגעפארן אויף איטאליע, און מ'האט נאך דעמאלטס געקויפט קארפיו אתרוגים, ווייטער א שמועס פאר זיך.
ס'איז זייער אסאך היסטערי דא, און. די ערשטע זאך וואס מיין טאטע האט איינגעפירט, וואס מיין זיידע האט געבעטן, נאכדעם וואס אונז האמיר אנגעהויבן אליין אראפצופארן אויף איטעלי צו קויפן אתרוגים, איז אז יעדער סוחר וואס קומט קויפן אתרוגים, און ס'איז ביזן היינטיגן טאג אזוי, און אלע סוחרים ווייסן עס, מ'קען נישט ארויסוואקן און באקוקן די גאנצע באקס, נישט איינס נישט צוויי, דארפסט עפענען די גאנצע באקס, איבערקוקן, זיכער מאכן אז דו גייסט מאכן פרנסה פון דעם, אז דו ווייסט וואס דו טוסט, ווייל זאל מען נישט אז א מענטש זאל דורך גיין וואס מיין זיידע איז דורך געגאנגען ווען מ'האט אים אריין גענארט. פיר הונדערט דאלער וואס איז פיר טויזענט דאלער? פערציג טויזענט היינט? וואס מיינסטו איז עס?
אסאך געלט. איך וועל דיר זאגן אזוי, רענט האט דעמאלטס געקאסט בערך דרייסיג דאלער. סאו אויב איז עס נאר געווען א יאר רענט, און און שבת ביים טיש האט מען געגעסן סארדינס ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, און קיין טעלעפאן האט מען נישט געהאט ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, און ברויט פאר יעדן טאג צו עסן האט מען נישט געקויפט, מ'האט געבאקן ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, איז פֿיר הונדערט דאלער געווען זייער זייער אסאך געלט. וואו, מסתם געווען א שווארצע סוכות יענע יאר. איך האב נאך די פעיפערס פון מיין זיידן פון די בראשית יארן, ער האט פארקויפט אתרוגים שטייט דארט אריין געשריבן, ווען איך זאג עס זעה איך עס ווייל איך האב עס געליינט אפאר מאל, שטייט דארט אריין געשריבן אדמור מפאפא, איין אתרוג שטייט וועלכע סארט, איטאליא אדער גריכישע, דריי דאלער, צעלעמער רב, אדמור מצעלעם, צוויי אתרוגים פאר צוויי דאלער. מען רעדט פֿיר הונדערט דאלער איז געווען אסאך געלט, מען האט געקויפט אתרוגים פאר צוויי דאלער פאר דריי דאלער פאר פיר דאלער, עס איז געווען אסאך געלט, סאו ביזן היינטיגן טאג איז עס אזוי, ווער עס קומט קויפן אתרוגים דארף איבער קוקן אלע אתרוגים.
סאו דיין טאטע האט איבער גענומען פון פון זיין זיידע און איי עם אסומינג ווייל יואלי איז א סי פי עי מיין איך און.
מיין ברודער יואלי איז א סי פי עי און ס'איז דא יעצט נאך צוויי ברודערס וואס ארבעטן מיט, אויך נאר פארט טיים,

דאס איז אונזער ציבור. האסט דאס פריער געמענשאנט אז אלס בחור האט דיך שוין דיין טאטע מיטגענומען צו פארן אויף איטעלי? יא, איך האב איך האב גערעדט איטאליעניש פאר איך האב גערעדט ענגליש. ווייל די איינציגסטע ווארט אין ענגליש וואס איך האב געקענט אלס יונגל איז טיטשער. ווייל געלערנט געלערנט האט מען גארנישט. נאו און יעס האב איך געקענט ספעלן. איינער זאגט מיר ער קען אפאר ווערטער אין ענגליש. איי דאונט ספיק ענגליש, דאס איז די ווערטער וואס ער קען. סאו ס'איז טאקע אזוי געווען, ס'איז נישט געווען, ס'האט מען געלערנט ענגליש אין קרית יואל ווען מ'איז געווען א יונגל, מ'האט געלערנט ענגליש איז אויך וואס איך וויל מיט דיך שמועסן. פון זעקסע ביז זיבענע ביינאכט, איך געדענק נישט פונקטליך די שעה, אבער ס'איז געווען מער, ס'איז געווען מער, ס'האט געהייסן ענגליש אבער ס'איז געווען מער רעכענען. מ'האט נאך געלערנט מעט, און מ'האט געלערנט אפשר שרייבן די עי בי סי, אבער נישט די שפראך. ס'נישט געווען עכטע קלעסעס אויף צו לערנען ענגליש. דו ביסט געבוירן ווען? אין די למד'ס?
יא, אנפאנג למד.
סאו דו ביסט פון די, דיין חדר איז געווען אויף קוויקוועי אין א בעיסמענט ערגעץ דארטן, נישט אין קיין. אין בילדינג פאר אין די בעיסמענט, אבער יענע יאר האט מען געמופט אויף אויף די ערשטע בילדינג פון געצל בערגער.
בית מרדכי, אולם עקשטיין. בית מרדכי נישט באשטאנען, אולם עקשטיין איז די פערדע חלק, די ערשטע איז געווען, די חלק צו וואס בית מרדכי איז קאנעקטעד, איז געווען די ערשטע בילדינג אלס א חדר אויף געצל בערגער, שפעטער האט מען צוגעבויט דאס וואס איז נאנטער צו איציק לעווי'ס בילדינג, דאס איז פון טאפ טעילאר, נאכדעם האט מען צוגעבויט די אנדערע זייט וואס איז נאנט צו פילמאר קאורט, און דארטן אין פראנט וואו ס'איז היינט בית מרדכי איז געווען א וואלד מיט א לאך און אונז קינדער אונז פלעגן מיר דארט שפילן און בויען ביז געצל בערגער טרי האוזעס און זאכן ס'איז געווען א וואלד שפעטער האט מען ארויסגעגראבן יענע בארג און מ'האט צוגעבויט דאס וואס ווערט אנגערופן בית מרדכי קינדער דא וואו די די זאל און די באסעס פלעגן קומען ארויף טעילאר קאורט. אראפפארן לעבן יצחק לעווי אין די בעק פון די בילדינג און ער איז ארום געפארן די בילדינג און ער איז צוריק ארויף געפארן לעבן יצחק לעווי אוועק צו פארן אזוי האט מען געברענגט די קינדער שפעטער האט מען אפגעשפארט דארטן און מען האט געעפענט און די באסעס זענען געקומען פון געצל בערגער נישט פון טעילער די באסעס זענען געקומען. אינמיטן פארעסט ראוד איז דא א קליינע שארט קאט וואס גייט אדורך צו די מצה בעיקערי, איך ווייס נישט, ס'איז שוין נישט היינט דארט די מצה בעיקערי, ס'איז געווען דארט די מצה בעיקערי.
אהא, וואו איז דא א מצה בעיקערי?
ווען דו גייסט ארויף אויף די ראוד וואס גייט צו די חדר, פון געצל בערגער גייסטו אריין אין א ראוד, און אויף די רעכטע זייט איז דא א בילדינג אזא בעזשע לאנגע בילדינג, דאס איז געווען די מצה בעיקערי. יא, ס'איז נאך אלס מצה בעיקערי מיין איך, ר' זאבעל איז דארטן דער ראש ישיבה, הרב. יענע בילדינג אויף אויף לאמיר זאגן אז דו שטייסט אויף געצל בערגער אויף די לינקע זייט פון יענע בילדינג איז דא א שארט קאט וואס גייט אדורך צו צו סאטמאר דרייוו דארט פלעגן אדורך קומען די באסעס. וואו ס'געווען א גאנץ אנדערע סעט אפ. ווען קרית יואל איז נאך גרעסער געווארן האט מען אפגעשפארט דארט אויך און מ'האט אנגעהויבן צו קומען פון געצל בערגער און דעמאלטס איז עס געגאנגען אויף סעקשאנס און געצל בערגער האט געהייסן סעקשאן פאר און צו מ'האט געוואוינט אויף קוויקוועי ראוד האט עס געהייסן סעקשאן וואן.

משה לעזער כץ, לעבן דעם האט געוואוינט גרינוואלד, שפעטער, פארדעם האט געוואוינט דארט אפרים שווארץ, נאכדעם האט געוואוינט משה לעזער ניימאן, נאכדעם האט געוואוינט ווער? ישראל דוד ווייס, צו חיים פריינד, יא, לייביש ענגל האט געוואוינט דארט אנקעגן איבער, אדער אדער איין הויז נאכדעם, ס'געווען א קליינע שטעטל, אין די אלע רויטע הייזער דארט קען איך דיר אויסרעכענען יעדער וואס האט געוואוינט, פון פון זעליג צוויבל מיט אהרן שפיצער, ארום און ארום די גאנצע וועג ביז קאפל בערגער אויף די אנדערע זייט פון די וואסער, קיוועלע גאנץ האט געוואוינט דארטן, יא משה יאסל שווארץ האט דארט געוואוינט, יצחק גרובער האט געוואוינט אין בילדינג פייוו, מיט שי' מענדלעוויטש האט געוואוינט דארטן, ס'איז געווען א קליין שטעטל מ'האט געוואוינט, און די טעלעפאן נומבערס איז געשטאנען אויף די רעכטע זייט אין בית מדרש אויף די וואנט,

און ס'איז געווען עווערגרין סעווען און עווערגרין פאור, ס'איז געווען טרי עיט פאור אדער טרי עיט סעווען, אלע נאמבערס, און ווען איר זוכט און קענט זעהן אלטע אדווערטייזמענט שטייט עווערגרין פאור מיט די לעצטע פיר נאמבערס, אדער עווערגרין סעווען, עווערגרין האט געמיינט טרי עיט. געוואונדערט. האסט נישט קיין סאך צייט פארבליבן וויל איך נאך איין לעצטע קשיא, ווי לאנג ווי לאנג נעמט פון איינפלאנצן א אתרוג בוים, מ'האט שוין גערעדט פריער פון ערלה באט אן ערלה, דו קענסט, ווי לאנג פונעם איינפלאנצן ביזן פארקויפן היינט? ס'דא צוויי וועגן פון איינפלאנצן ביימער, ס'דא איין וועג פון איינפלאנצן פון א קערל, און דאס נעמט לענגער, און ס'האט מעלות און ס'האט חסרונות.
דאס איז דער באשעפער'ס וועג, דאס איז דער וועג וויאזוי מ'דארף עס טון. יעצט, ס'אויך דא א וועג אז מ'נעמט א צווייג פון א בוים, און מ'לייגט עס אריין אין דער ערד און ס'באקומט ווארצלעך, און פון דעם גייט ווערן א נייע בוים. יעצט א צווייג ווייל ס'איז שוין דא די צווייג.
יא. נעמט שנעלער. יעצט פאר דרייסיג יאר צוריק ביז פינף און צוואנציג יאר צוריק און צוואנציג יאר צוריק האט גענומען אפאר יאר פון ווען דו האסט דאס אריינגעלייגט ביז דו האסט געקענט אראפנעמען פרוכט. אפאר יאר איז וואס פיר יאר? פינף יאר?
נישט פינף יאר אבער ס'האט גענומען מינימום צוויי אהאלב יאר לאמיר זאגן די עווערידזש האט גענומען צווישן דרײַ און פֿיר יאר, סאו די פראבלעם פון ערלה איז געווען זייער א קליינע פראבלעם, ס'איז נישט געווען קיין פרוכט בעיסיקלי. מיט די נאלידזש וואס איז דא היינט אין אגריקולטשור, די וויסנשאפט וואס מען קען אין פעלד ארבעט, קען מען זייער זייער אסאך זאכן מאכן שנעלער, איז די די וויקס גייט סאך שנעלער, סאו ווען אויב בוי איך היינט אן א בוים פון א צווייג, דרײַצן אדער פֿערצן חדשים שפעטער איז דא פרוכט, פרוכט צו שניידן. אונז קען מיר עס נישט נוצן וועגן ערלה.
מוראדיג. מוראדיג.
סאו קיינער כמעט פלאנצט נישט אן פון קיין קערלעך.
ס'איז אולד סקול.
ס'איז אולד סקול אביסל, ווייל ס'איז דא וואס זענען יא מקפיד אנצובויען פון קערלעך ווייל ס'געט ארויס א געוויסע פרוכט וואס דער צווייג קען נישט ארויסגעבן. ס'טייטש. אין די קערל איז דא די-ען-עי, און יעדע קערל געט ארויס א אנדערע סארט פרוכט, סאו למעשה איז עס א שמועס פאר זיך, אבער אויב איך מוז עס מאכן אינגאנצן אין קורצן, אויב נעמסט צען קערלעך, נעמסט צען ביימער וואס איז ארויסגעקומען פון קערלעך פון די זעלבע אתרוג, די צען ביימער גייען ארויסגעבן אנדערע מיני פרוכט, אלע צען. טאמער נעמסטו פון צווייגן, אלע צווייגן גייען ארויס געבן די זעלבע פרוכט, די זעלבע פרוכט וואס איז געוואקסן אויף די בוים פון ווי דו האסט גענומען די צווייגן.
מאכט סענס.
טאמער אבער נעמסט א קערל. איז א פרישע בעל חי. אזוי ווי א קינד זאגט מען אמאל קוק ער קוקט אויס ווי די טאטע, ער קוקט אויס ווי די מאמע'ס ברודער. DNA קען כאפן א חלק פון דעם און א חלק פון דעם. סאו ווען מ'נעמט DNA ווען מ'נעמט א קערל פון א אתרוג, ווייסט מען קיינמאל נישט וועלכע חלק פון די DNA ער גייט כאפן. סאו צען ביימער קען ארויסגעבן צען מיני אתרוגים. ס'מוז נישט, אבער ס'קען. טאמער אבער נעמט מען א צווייג שפעטער פון די בוים, סאו לאמיר זאגן אז איינער בויט אן קערלעך, און איינע פון די ביימער געט ארויס זייער שיינע אתרוגים, קען ער נאכדעם נעמען צווייגן פון די בוים, און האפן אז און האפן אז ער גייט אנקומען צו זייער א גוטע פראדאקשן, ס'איז דא מענטשן וואס טוען עס, סאו ס'איז נישט אינגאנצן אפגעפרעגט, די אולד סקול איז אסאך מאל גוד סקול. איך הער, איך הער, סאו דו ביסט א סוחר וואס דו פארקויפסט פאר פאר סוחרים? וויפיל נאך ווי דיר איז דא? כ'בין נישט עכט סוחר, כ'בין א פארמער. ביסט א פארמער, דו האסט די פעלדער, דו גייסט אראפ אהין און דו באגלייטסט עס און דו פארקויפסט עס פאר מענטשן וואס גייען פארקויפן די אתרוגים. וויפיל ווי דיר איז דא? דו האסט מיר פריער געזאגט אז מענטשן זענען קלוגער, זיי גייען עס אויספיגערן, ס'קומען כסדר צו מענטשן ווילן דאס פארקויפן, באט עז אוו נאו ביסטו א וואן אוט אוו טען, וואן אוט אוו פייוו. כ'מיין נישט אז ס'איז דא נאך א סוחר וואס האט פעלדער אויף מער ווי איין פלאץ,

זעמיר געווארן פארמערס, האמיר אנגעהויבן אנצופלאנצן אייגענע פעלדער. נאר וואס עפעס איטעלי? דארט האבן, זענען באקאנט. ס'איז דא אן איטאליענישע אתרוג וואס ווערט אנגערופן די יאנעווער אתרוג און מענטשן האבן עס געוואלט, האבן מיר אנגעבויט דארטן. סאו יאנעווער אתרוגים קומען פון איטעלי?
יאנעווער אתרוגים קומט פון איטעלי. יאנעווער איז נישט קיין לאנד. יאנעווער איז א פארט. ס'איז נישט קיין. דזשענאווע? דזשענאווע איז א פארט און ס'פלעגט קומען פון דארט. מ'האט עס גערופן די יאנעווער אתרוגים ווייל ס'איז געווען אימפארטעד פון דארטן.

ווערי נייס. סאו זאגסטו דו ביסט די איינציגסטע וואס אוינט אין איטעלי, באט וויפיל נאך סוחרים איז דא וואס וואס האבן קרקע? אין מאראקא אליינס איז דא א מסתמא א פיר פינף אידן. אה דאס די גאנצע. נישט קיין סאך. און נאכדעם פארקויפן די פיר פינף אידן פארקויפן פאר אסאך אנדערע. די פיר פינף אידן פארקויפן ווייטער אויך נאר האלסעיל. יא, איך רעד דיך פון האלסעיל. ס'נישט דא א מענטש וואס וואקסט און פארקויפט ריטעיל.

און אין לשון קודש ווערט עס אנגערופן לב הדקל. רש"י זאגט אז די ברכה איז א שהכל ווייל ס'איז נישט קיין פרוכט, ס'איז א שטיקל האלץ. און קענסט עס קויפן אין גראסערי, ס'ליגט אויף די שעלפס. ס'הייסט פאלם הארץ. פון דעם וואקסט ארויס די לולב. ס'איז גוט, פאלם אוו הארץ. יא יא, די פאלם הארץ איז פון ווי די לולב וואקסט ארויס. דאס איז די הארץ פון די בוים. מ'נעמט דאס ארויס.